חג הפסח, נאכדעם קומט חג המצות, זענען צוויי באזונדערע יום טובים, איינס איז דער דער יום טוב פון קרבן פסח, מיט בלוט אויף אויף די זייט פון דער טיר, דער צווייטער איז אן אגריקולטורעלער יום טוב פון זיבן.